היינטיגע פרק איז א זייער א גוטע עקזעמפל פון די סדר פון ספר במדבר וואס איז דא פרשיות פון הלכות, ס'דא פרשיות פון מעשיות, און זיי רעדן זיך נישט צונויף איינער מיט די צווייטע, ס'קוקט אויס אז ס'איז סתם אזוי קאט און פעיסט אריינגעלייגט אינמיטן, אוודאי איז דא פירושים און דרשות און פשט און דרש, פינף פרשיות פון הלכות שטייט דא אין די פרק וואס איז צווישן די מעשה פון די מרגלים און די מעשה פון קורח, די פרשה פון נסכים, די פרשה פון חלה, די פרשה פון קרבנות וואס מען ברענגט אויף א שוגג און א מזיד, די פרשה פון מקושש עצים און די מצוה פון ציצית. מען קען זען די ערשטע צוויי פרשיות הייבן זיך אן כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, דאס איז א אינטערעסאנטע זאך, הגם לכאורה בעצם קרבנות האט מען מקריב געווען אין די מדבר אויכעט, נאר מאיזה סיבה זעט אויס אז די נסכים האט מען נישט געברענגט אין די מדבר נאר אין ארץ ישראל, לכאורה איז די פשוט פשט ווייל נסכים און מנחה און נסכים, דאס זענען דאך זאכן וואס מען ברענגט פון וואס ס'וואקסט, אויף דעם דארף מען האבן א קרקע וואו ס'וואקסט, און בהמות האט מען געהאט אין די מדבר אויכעט, אבער נסכים און מנחה קען מען נישט ברענגען אין די מדבר, דאס איז בעצם א קרבן פון ארץ ישראל סארט. און אזוי דאס א חלה, איז פשוט אז דאס איז א נאך א חלק פון תרומה וואס מען געבט פון חלה וואס וואקסט, וואס מען מאכט פון די ווייץ וואס וואקסט. איז דאס קען מען אויך פארשטיין די המשך אביסל אזוי ווי מפרשים טראכטן אז וויבאלד מען האט גוזר געווען אויף די דור נישט אריין גיין אין ארץ ישראל ברענגט מען די מצוה צו וויסן אז צום סוף וועט מען יא אריין גיין צו זייערע קינדער ווער עס וועט זיין ס'איז דא אפילו מצוות פאר דעם די נעקסטע דריי מצוות קען מען זאגן האבן צו טון מיט די כללית'דיגע ענין פון וויאזוי מען דארף פאלגן די מצוות, און וואס געשעט אז נישט, דאס דאס איז בעצם די פרשה, די גאנצע פרשה פון די מדבר איז דאס, מען האט נישט געפאלגט, מען האט יא געפאלגט, וויאזוי מאכט מען אז מען זאל יא פאלגן, עס איז דא א שוגג, עס איז דא א מזיד, איז האבן אונז קודם כל א פרשה פון א שוגג, ס'הייסט א שוגג, עס איז דא דריי אנדערע פרשות אין די פרשה יא, אז א שוגג, א יחיד, אז די רבים טוט עס, דארפן זיי ברענגען א פר העלם דבר של ציבור. אז א יחיד טוט עס ברענגט ער א חטאת, אז איינער טוט במזיד דעמאלטס העלפט אים נישט קיין א קיין קרבנות הכרת תכרת הנפש, דאס איז די סדר הפרשה, נאכדעם האבן אונז כאילו א דוגמא פון איינער וואס האט טאקע געטון ביד רמה וואס ער האט געטון במזיד, מען האט געטראפן א מענטש מקושש עצים, דאס הייסט נישט בשוגג, בשוגג וואלט ער געדארפט נאר ברענגען א קרבן, ער איז געווען במזיד אדער אפשר נאך מער ממילא האט מען האט נישט געוואוסט פונקטליך וואס צו טון, די אייבערשטער האט געזאגט מ'זאל מאכן סקילה. דאס איז אויך ענליך צו אסאך פרשיות אין ספר במדבר וואס מ'זאל מערקן אז די מצוות ווערן געזאגט נאכדעם וואס מען האט געהאט עס ווי א שאלה מען האט געהאט א שאלה מען האט געפרעגט די אייבערשטער די אייבערשטער האט דאס געזאגט אדער משה נאכדעם איז די פרשה פון ציצית איז וואס די מטרה פון די פרשה פון ציצית אזוי ווי ס'שטייט וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם ולא תתורו אשר אתם זונים אחריהם זונים אחריהם וואס שטייט אין ספר דברים זייער אסאך דאס איז וואס איז געווען ביי די דור המדבר זיי האבן כסדר געהאט טענות כסדר געווען זונים איז אז מיט איין ציצית זעט מען מקיים זיין כל מצוות השם און אויף דעמאלטס איז דא א אויספיר אויף די דא איז דא א אויספיר און ס'איז לכאורה א אויספיר אויף די גאנצע די אלע פינף מצוות אזוי ווי דאס מנהג פון ספר ויקרא במדבר איז אויסצופירן אויף אלע מצוות אני השם אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים דאס איז די גאנצע תכלית פון יציאת מצרים דאס איז אזויווי א חתימה וואס די תורה פירט זיך צו לייגן אסאך מאל. נאר זאגן א הערה וועגן די ערשטע פרשה פון די מנחה און די נסכים, וואס אונז זעען דא איז, קודם כל, זענען דא די דריי. בעצם פיר אבער ס'איז איין סארט כבשים און עיזים, ס'איז דא די דריי סארט בהמות וואס מען ברענגט פון זיי קרבנות ס'הייסט בקר און צאן אבער בקר צאן האט צוויי איל און כבשים וואס איל איז א גרויסע און כבשים איז א קליינע און נאך יעדע איינע פון זיי האט א געוויסע סארט מנחה און נסכים וואס מען דארף מיטברענגען מיט דעם. די פסוק שפעט שפעטער האלט אין איינס צוצייכענען ומנחתם ונסכיהם כמשפטם און דא איז די עיקר פרשה פון די משפטים וואס מען רעכנט צו מ'צייכנט צו כולי זייער א אינטערעסאנטע זאך אז די תורה אליינס צייכנט צו זייער אסאך מאל צו די פרשה כולי וואס דאס איז איז א כבש באקומט א מנחה איין עשרון מיט א רביעית ההין און א רביעית ההין יין איל באקומט דאפלט צוויי עשרונים סולת און אביסל מער און שמן, נישט דאפלט, נישט א האלב, וואלט געוואלט געבן פלאץ צו זיין דאפלט, ס'איז א דריטל, ס'איז אביסל מער, זעלבע זאך יין, די יין און שמן גייען צוזאמען אלעמאל, און א א בקר באקומט מער נאך א גאנצע דריי עשרונים סולת, און א האלבע, האלבע הין שמן און א האלבע יין ווייטער, ס'איז נישט לפי ערך, די יין די שמן נישט ווערט נישט מער לפי ערך, אינטערעסאנט. נאך א אינטערעסאנטע זאך וואס שטייט סיי אין די פרשה, אין אלע אנדערע פרשות איז מען מדגיש אז די הלכות זענען כגר כאזרח. דאס על פי הלכה איז שווער צו פארשטיין, א גר איז דאך סתם וואס אונז רופן א גר צדק איז דאך סתם א איד, א גרויסע חידוש, ס'זעט אויס אז דא רעדט מען אדער איז קא משמע לן אז מ'קען טאקע ווערן גרים און אזוי ווי אונז זאגן וואלט געזאגט על פי הלכה קא משמע לן מ'קען טאקע ווערן גרים און א גר האט נישט קיין אנדערע הלכה פון אנדערע איד אפשר איז דא לייק א הוה אמינא אז נישט אבער בעצם דאס מיינט באמת א גר, ס'איז נישט אמת'דיג א סתירה, א גר הייסט אז ס'קומט א גוי, א צווייטע מענטש פון א אנדערע פאלק, און ער וויל זיך פירן אידיש, אז ער פירט זיך נישט אידיש הייבט דאס דאך די גאנצע זאך, עס דארף זיך פירן אידיש, הקהל חוקה אחת לכם ולגר ולאזרח, נישט קיין חילוק צו ווער זיין זיידע איז געווען, אז ווילאנג ער קומט און ער פירט זיך אידיש, איז ער דאך סוף גר, מען דארף טבילה, מילה, ס'איז דאך סתם פרטים, אבער דאס מיינט א גר און דאס איז זייער אסאך איבערגע'חזר'ט אז ס'איז די זעלבע.